בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף פ ו, מ'הייבט אן דף פ ה עמוד ב, פיר שורות פון אונטן, בעי רבה, זאגט די הייליגע גמרא בעי רבה, האט רבה געפרעגט אן איבעיא, שבת הפוחתתו בדמים מאי, פשט, וואס טוט זיך אז ראובן געבט א האק פאר שמעון, און שמעון ווערט צעהאקט, שמעון קען נישט יעצט גיין ארבעטן, אבער ס'איז אזא סארט קלאפ וואס צום סוף גייט זיך עס אויסהיילן, איז נארמאל ווייסט מען, א קלאפ וואס גייט זיך נישט אויסהיילן, אז ראובן האקט אפ פאר שמעון די הענט למשל, איז דארף ראובן צאלן נזק צער ריפוי שבת בושת. און וואס איז דאס נזק? נזק האט מען געזען אז מען שאצט אפ שמעון וויפיל מען וואלט אים געקענט פארקויפן אלס קנעכט מיט די האנט וויפיל מען קען אים פארקויפן אלס קנעכט אן די האנט, אבער דא אז ראובן האט געגעבן א האק פאר שמעון אויף אזא סארט אופן וואס צום סוף עט זיך עס אויסהיילן, לאמיר זאגן ראובן האט צובראכן פאר שמעון די הענט, איז ס'גייט זיך אויסהיילן צום סוף אבער אדערווייל איז עס נישט אויסגעהיילט, יעצט טאמער מען וועט פרובירן צו פארקויפן שמעון אלס קנעכט מיט א צובראכענע האנט, איז אוודאי א קנעכט מיט א צובראכענע האנט פארקויפט זיך טעכניש פאר ווייניגער ווי א קנעכט מיט א גאנצע האנט, אפילו טאקע צום סוף וועט זיך עס אויסהיילן. און די שאלה פון רבה איז צו ס'איז דא נזק ביי אזא סארט אופן, פשט, דאס אז מ'דארף צאלן צער ריפוי שבת בושת איז קלאר, די שאלה איז אויף נזק, ביי א קלאפ וואס גייט זיך אויסהיילן, צי צאלט מען נזק אויך צו נישט, און די גמרא איז גראד מסביר היכי דמי, כגון שהכהו על ידו וצמתה ידו, וסופה לחזור. אז ראובן האט געגעבן פאר שמעון א קלאפ אויפן הענט, און די הענט האט זיך איינגעקוועטשט, פשט, געכאפט א גוטן קלאפ אבער צום סוף עט זיך עס אויסהיילן, מאי וואס די דין, כיוון די סופר לך זה לא יאב לב למידה, פון איין זייט קען מען זאגן למעשה עט זיך עס אויסהיילן, און נישט דא קיין נזק, או דילמא, אפשר ניין, השתא מיהת אפחתיה, יעצט ווי נישט ווי איז שמעון ווייניגער ווערט, און ממילא אפשר דארף מען צאלן נזק, איז תא שמע, פרובירט די גמרא א ראיה ברענגען פון א משנה וואס מען עט זעהן דף פ ז, די משנה זאגט דארט, המכה אביו ואמו ולא עשה בהן חבורה, טאמער איינער שלאגט די טאטע און מאמע, אבער ס'איז נישטא קיין חבורה, נישטא קיין וואונד, ס'איז נישט ארויסגעקומען קיין בלוט. אדער והחובל בחבירו ביום הכיפורים, איינער שלאגט דעם חבר יום כיפור און ס'קומט יא ארויס בלוט, איז חייב בכולן, חייב בכולן איז טייטש דארף מען צאלן נזק צער ריפוי שבת בושת, אלע תשלומין. יעצט פארוואס, וואס איז די חידוש פון די משנה? די חידוש פון די משנה איז אז מ'זאגט נישט קם ליה בדרבה מיניה, ווייל ווען איינער שלאגט א טאטע מאמע, איז טאמער איז דא א חבורה איז ער חייב מיתה, אז ער חייב מיתה איז ער פטור פון אלע תשלומין, די זעלבע זאך ווען איינער שלאגט א חבר שבת און עס קומט ארויס בלוט איז ער חייב מיתה, ער חייב מיתה איז פטור פון אלע תשלומין, דא אז ס'איז געווען יום כיפור אדער ווען איינער שלאגט א טאטע מאמע און ס'איז נישט דא א חבורה איז ער נישט חייב מיתה, אז ער איז נישט חייב קיין מיתה זאגט די משנה אז חייב בכולן דארף ער צאלן נזק צער ריפוי שבת בושת. יעצט וואס מיינט דאס אז די משנה זאגט איינער שלאגט די טאטע מאמע האט נישט געמאכט קיין חבורה האי לא עשה חבורה היכי דמי לכאורה רעדט זיך עס לאו כגון שהכהו על ידו וסופו לחזור לכאורה רעדט זיך עס ער האט אים געגעבן א קלאפ וואס צום סוף וועט זיך אויסהיילן ווייל יעדע היזק וואס ס'גייט זיך צום סוף אויסהיילן מוז זיין ס'איז נישט דא א חבורה איז לכאורה אזא סארט קלאפ רעדט מען דא וקתני און וואס האט מען געזען דא שטייט אין די משנה חייב בכולן אז מ'דארף צאלן נזק צער ריפוי שבת בושת, זעהט מען לכאורה דא קלאר אז מ'דארף צאלן נזק אפילו אויף א קלאפ וואס גייט זיך צום סוף אויסהיילן, זאגט די גמרא ניין, אמרי הכא במאי עסקינן כגון שחרשו ולא עשה בו חבורה, דא רעדט זיך אז די זון האט טויב געמאכט דעם טאטן, ער האט געגעבן א גוטן קלאפ לעבן דעם טאטנ'ס אויער און די טאטע איז טויב געווארן, איז דא נישט דא קיין חבורה, נישט דא קיין וואונד, און פון דעסטוועגן איז דא נזק צער ריפוי שבת בושת און דא באמת דא נזק. ווייל דאס איז נישט א קלאפ וואס גייט זיך צום סוף אויסהיילן, איז ממילא נישט קיין ראיה פון יענע משנה. איי פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו איינזעצן אז ס'רעדט זיך אז די זון האט טויב געמאכט דעם טאטן, והאמר רבה החורש את אביו נהרג, רבה זאגט קלאר אז ביי אזא ציור איז ער חייב מיתה, פארוואס? ווייל לפי שאי אפשר לחרישה בלא חבורה, ס'קען נישט זיין אז איינער מאכט דעם צווייטן טויב און ס'איז נישטא קיין חבורה, ס'מוז זיין אז ס'דא א חבורה, טיפתא דדמא נפלה ליה באודניה, ס'מוז זיין אז עפעס אביסל בלוט איז גערינען דארט אינעם אויער, פשט, ס'מוז זיין ס'איז געווען דא א חבורה און אז ס'איז געווען א חבורה איז מען חייב מיתה, קענסט נישט איינזעצן אז די משנה רעדט דארט אז א זון האט טויב געמאכט דעם טאטן, נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא אביסל אנדערש, אלא הכא במאי עסקינן די משנה רעדט זיך כגון שגילחו, ער האט אפגע'גאל'ט דעם טאטן, די גאנצע קאפ, איז דא איז דא נזק צער ריפוי שבת בושת, אבער קען אוודאי זיין אז ער געבט אים א קלאפ וואס צום סוף וועט זיך אויסהיילן, איז דארט איז קיין נזק נישט דא, אבער די גמרא פרעגט גראד גילחו, מהדר הדר, והיינו בעיין, פשט אז דער זון האט אפגעשוירן דעם טאטן אפגעגאלט דעם טאטן איז צום סוף וועט די האר צוריק וואקסן נו דאס איז דאך אונזער בעיא צו ביי אזא ציור צאלט מען נזק צו נישט זאגט די גמרא ניין אמרי הכא במאי עסקינן כגון שסכו נשא דלא הדר ס'רעדט זיך אז דער זון האט געזאלבט פארן טאטן אזא סארט סם וואס איז גורם אז די האר זאלן נישט צוריק וואקסן און ממילא איז פשוט אז ביי אזא ציור דארף מען צאלן נזק צער ריפוי שבת בושת ווייל צום סוף טאקע וועט עס נישט צוריק וואקסן אבער דארט ווי ס'עט צוריק וואקסן האט מען נישט פושט געווען די בעיא. יעצט ווי קומט אריין נזק צער ריפוי שבת בושת? ווען א זון שמירט אן דעם טאטן מיט א סם און ער נעמט אים ארויס די האר, איז די גמרא מסביר, נזק איז פשוט, נזק דארף מען נישט מסביר זיין, ווייל ער איז ווייניגער ווערט, א קנעכט אן קיין האר איז ווייניגער ווערט ווי א קנעכט מיט האר. צער אבער, ווי איז דא צער? איינער אן א האר האט צער? זאגט די גמרא יא, ס'רעדט זיך ביי א ציור דאית ליה קרטופני ברישיה וצווחי מהנהו קרטופני, ס'רעדט זיך אז די טאטע האט אזעלכע שפאלטן אין די קאפ, און אז מען לייגט ארויף די סם אויף דעם טוט עס אים וויי און ממילא איז דא צער. ווייטער ריפוי איז פשוט דבעיא אסויי יעצט דארף מען אויסהיילן די אלע שפאלטן וואס די זון האט געשמירט די סם האט ערגער געמאכט ערגער געמאכט די שפאלטן דארף מען עס יעצט אויסהיילן. שבת, ווי קומט אריין שבת? לכאורה א מענטש ער האט יסורים אויף די קאפ ער האט נישט קיין האר ער קען אבער גיין ארבעטן, זאגט די גמרא ס'רעדט זיך דהוה מרקיד בי כובי, דבעיא מחוי גוני ארישיה ולא מחוי מהנהו קרטופני, פשט ס'רעדט זיך אז די טאטע'ס פרנסה איז געווען אז ער איז געווען א מרקיד בי כובי ער פלעגט זיין אזא לץ ער פלעגט זיך דרייען און מאכן כל מיני תנועות צווישן די געשעפטן, און דאס איז געווען זיין פרנסה, יעצט אז ער האט נישט קיין האר און די שפאלטן, די שפאלטן טוען אים יעצט וויי, קען ער זיך נישט אזוי רוקן מיט די קאפ, ער קען נישט מאכן די ליצנות, און במילא האט עס אים געשאדט אויף די ביזנעס, האט אים געשאדט, ער קען נישט גיין ארבעטן, איז דאס קומט אריין שבת, ווייטער בושת, איז פשוט אין לך בושת גדול מזה, אז איינער נעמט אוועק פונעם צווייטן די האר, איז על כל פנים. האט מען נישט פושט געווען דעם ספק וואס טוט זיך ביי איינער וואס האט מזיק געווען א צווייטן א היזק וואס גייט צום סוף אויסגעהיילט ווערן ס'גייט צום סוף צוריק קומען צו מען דארף צאלן נזק צו נישט אזא בעיה האט רבה געפרעגט זאגט די גמרא אם מילתא דבעיא ליה לרבה פשיטא ליה לאביי להך גיסא לרבא להך גיסא פשט פאר רבה טאקע דאס געווען א בעיה אבער אביי איז געווען פשוט וואס די דין אויף איין וועג און רבא האט געהאלטן פונקט פארקערט ווי זעהן מאכן מיר א מחלוקת אביי רבא ביי אזא סארט מעשה זאגט די גמרא די איתמר האבן מיר געלערנט הכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור אז טאמער ראובן האט געגעבן א קלאפ פאר שמעון אויפן האנט, און שמעון קען נישט יעצט נוצן די הענט, ס'איז צובראכן, ס'איז איינגעקוועטשט, אבער צום סוף וועט זיך עס אויסהיילן, איז דא א מחלוקת, אביי רבא, אביי אמר, נותן לו שבת גדולה ושבת קטנה, אביי האלט ראובן דארף צאלן פאר שמעון שבת גדולה מיט שבת קטנה, מ'וועט שוין זען וואס דאס איז, ורבא אמר, רבא זאגט ניין, רבא זאגט אינו נותן לו אלא דמי שבתו שבכל יום ויום, וואס פשט? פשט איז אזוי, דא רעדט זיך אז ראובן האט געגעבן א קלאפ פאר שמעון, שמעון קען נישט יעצט נוצן די הענט, יעצט לאמיר זאגן, שמעון איז געווען א דיימאנד שלייפער, זיין גאנצע פרנסה איז געווען מיט די הענט, ער האט געמאכט אזוי טויזנט דאלער א וואך, יעצט נאכדעם וואס די הענט ארבעט אים נישט אזוי ווי עס דארף צו זיין, איז א דיימאנד שלייפער קען ער נישט זיין, לאמיר זאגן עס וועט נעמען דריי חדשים ביז די הענט וועט זיך אויסהיילן, איז קומענדיגע דריי חדשים וועט ער נישט קענען מאכן טויזנט דאלער א וואך, אבער א שומר קישואין העט ער נאך קענען זיין. אבער, שומר קישואין העט ער אויך נאר קענען זיין נאך צוויי וואכן, צוויי וואכן לאמיר זאגן ליגט ער אין בעט פאר יסורים, און נאך צוויי וואכן ביז סוף דריי חדשים קען ער זיין א שומר קישואין. איז זאגט אביי אזוי, קודם כל דארף ראובן צאלן פאר שמעון, שבת גדולה, שבת גדולה דאס איז נזק, נזק איז טייטש, מען שאצט אפ שמעון, וויפיל וואלט מען געקענט פארקויפן אלס קנעכט מיט א גאנצע האנט, וויפיל קען מען פארקויפן אלס קנעכט מיט א צובראכענע האנט, און אזוי צאלט מען נזק, און אין די תשלום ליגט שוין בעצם אויך די טויזנט דאלער א וואך וואס ער האט געקענט מאכן אלס דיימאנד שלייפער, יעצט חוץ פון דעם דארף ער אויך צאלן אויף די צוויי וואכן וואס ער ליגט אין בעט און ער קען ניטאמאל זיין א שומר קישואין, דארף ער אים צאלן ווי א שומר קישואין, לאמיר זאגן א שומר קישואין מאכט צוויי הונדערט דאלער א וואך, איז אויף די צוויי וואכן דארף ער אים צאלן פיר הונדערט דאלער, אזוי האלט אביי, רבא זאגט ניין, רבא קריגט זיך אויף אביי, רבא האלט אז דארט ווי ס'איז א מכה וואס גייט זיך צום סוף אויסהיילן צאלט מען נישט קיין נזק, איז אז מ'צאלט נישט קיין נזק דארף ראובן צאלן פאר שמעון שבת אבער דא דארף ער אים צאלן די גאנצע שבת, פשט, לויט אביי איז די שבת נאר ווי א שומר קישואין, פארוואס דארף ראובן נאר צאלן שבת אלס שומר קישואין ווייל אויף די האנט אליין דאס וואס שמעון איז געווען א דיימאנד שלייפער, דאס האט אים שוין באצאלט מיט נזק, אבער לויט רבא אז מען צאלט נישט נזק דארף ער אים צאלן שבת אבער א ברייטע שבת א גאנצע שבת, פשט די קומענדיגע דריי חדשים וואס שמעון קען נישט שלייפן דימאנטן העט ראובן דארפן צאלן פאר שמעון טויזנט דאלער א וואך וואס ער האט געמאכט אלס דיימאנט שלייפער, זאגט אונז די גמרא ווייטער, איתמר, מען האט געלערנט הקוטע יד עבד עברי של חברו, פשט וואס איז טאמער איינער האקט אפ א האנט פון אן עבד עברי, איז אויך דא דא א מחלוקת אביי רבא, אביי אמר, נותן לו שבת גדולה לעבד שבת קטנה לרב, אביי זאגט אז די נזק גייט צום עבד, פארוואס? ווייל די עבד למעשה, ס'איז א עבד עברי, נאך זעקס יאר גייט ער ארויס, איז ער למעשה דער וואס גייט בלייבן שטעקן אן א האנט ווען ער וועט ארויסגיין, און ממילא נזק גייט פארן עבד עברי אליין, אבער די שבת קטנה, פשט די צוויי וואכן וואס ער גייט ליגן אין בעט, וואס ער קען גארנישט טון, אפילו א שומר קישואין אויך נישט, דאס גייט פארן בעלעבאס, ווייל ווי נישט ווי די עבד איז משועבד פארן בעלעבאס, ער דארף ארבעטן פארן בעלעבאס, ער קען נישט ארבעטן, ווער דערלייגט? די בעלעבאס, איז די שבת קטנה פשט די שבת גייט פארן בעלעבאס. רבא אמר, רבא קריגט זיך, און רבא זאגט הכל ינתן לעבד, וילקח בהן קרקע, והרב אוכל פירות, רבא זאגט אז סיי די נזק, דא איז אוודאי דא נזק, ווייל דא איז רעדט זיך נישט א מכה וואס גייט זיך אויסהיילן, דא רעדט זיך ער האט אפגעהאקט די האנט, איז זאגט רבא סיי די נזק סיי די שבת אלץ גייט צום עבד, אבער ווי נישט ווי די באלעבאס פארלירט דאך דא אויך, די באלעבאס ביז יעצט האט געהאט אן עבד א דיימאנט שלייפער יעצט האט ער גארנישט יעצט האט ער א שומר קישואין, איז האלט רבא מען נעמט די נזק מיט די שבת, מען קויפט פון דעם א שטיקל קרקע, און פאר די קומענדיגע זעקס יאר אדער על כל פנים ביז די עבד גייט ארויס עסט די באלעבאס פירות פון די קרקע. זאגט אבער די גמרא פשיטא, דאס איז פשוט אז פיחת אצל עצמו ואצל רבו לא פיחת, טאמער די עבד עברי איז ווייניגער ווערט געווארן פאר זיך אליין נישט פארן באלעבאס היכי דמי למשל דפסקיה לריש אוניה אדער לריש נחיריה, טאמער איינער האט אפגעהאקט דעם עבד עברי'ס אויער אדער זיין נאז, וואס פארן באלעבאס איז דאס נישט נוגע, פארן עבד איז עס נוגע, עס איז דא נזק צער ריפוי שבת בושת, אבער פארן באלעבאס וואס איז עס נוגע, ער קען ווייטער ארבעטן, איז דאס איז פשוט, איז ביי דעם איז נישטא קיין מחלוקת זאגט די גמרא הכל לעצמו, דא איז יעדער מודה אז אלץ גייט פארן עבד, אבער פיחת אצל רבו טאמער האט מען אים געמאכט א נזק, וואס דארט שאדט עס יא פארן באלעבאס לאמיר זאגן ער האט אפגעהאקט די האנט, איז דא די מחלוקת אביי רבא, דא איז פלוגתא דאביי ורבא, צי שבת גדולה איז פארן עבד שבת קטנה פארן באלעבאס, אדער ווי רבא האט געזאגט אז די גאנצע גייט פארן עבד, מען קויפט מיט דעם א קרקע און דער באלעבאס עסט פירות. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען די משנה בושת, וויאזוי שאצט מען אפ בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש, אלץ ווענדט זיך ווער געווען דער מבייש, ווער געווען דער מתבייש, ווי גרעסער די בושה געווען, אלץ מער מען דארף צאלן, זאגט די גמרא מני מתניתין, ווער איז די תנא פון אונזער משנה, לא ר' מאיר ולא ר' יודא, עס קען נישט זיין ר' מאיר אדער ר' יודא, אלא ר' שמעון היא, ס'מוז זיין ר' שמעון, וועלכע ר' מאיר וועלכע ר' יודא וועלכע ר' שמעון, דתנן ברענגט די גמרא א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, וכולן, רואין אותן, כאילו הן בני חורין שירדו מנכסיהן, שהם בני אברהם יצחק ויעקב דברי ר' מאיר, פשט ר' מאיר האלט אזוי, ר' מאיר האלט אז אפילו טאקע אן עושר וואס כאפט א קלאפ איז א גרעסערע בושה ווי א ארעמאן כאפט א קלאפ, פונדעסטוועגן זאגט ר' מאיר, נישטא אזא זאך מען מאכט נישט קיין חשבונות ווי רייך איינער איז אדער ווי ארעם איינער איז ווען א איד כאפט א קלאפ, פארוואס? ווייל אונז זעמער אלע בני אברהם יצחק ויעקב און ממילא קוקט מען אן יעדעם גלייך ווען סקומט צו געלט על כל פנים, באלד וועט מען זען אז סדא אנדערע זאכן וואס מען מאכט זיך יא צוטון מיט דעם אבער מיט געלט ווען סקומט צו געלט, דארט קוקט מען נישט משאצט נישט צו ער איז רייך צו ער איז ארעם נאר יעדע איד קוקט מען אן כאילו ער איז א בן חורין וואס איז ירד מנכסיו פשט אזוי אן עושר קוקט מען נישט אן כאילו ער איז אן עושר און ממילא די בושה איז גאר גרויס נאר מען קוקט אים אן כאילו ער איז א עושר וואס האט פארלוירן די געלט און א ארעמאן קוקט מען אויך נישט אן ווי א פשוטע ארעמאן נאר מ'קוקט אים אויך אן ווי א עושר וואס האט פארלוירן דאס געלט, יעדעם קוקט מען אן גלייך, אזוי האלט ר' מאיר. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, ניין, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קטנו, מ'שאצט אפ יעדער איינער באזונדער, א עושר קריגט גרעסערע בושות, א ארעמאן קריגט קלענערע בושות, אזוי האלט רבי יהודה. ר' שמעון אומר, ר' שמעון זאגט, עשירים רואין אותן כאילו הם בני חורין שירדו מנכסיהם, עניים כפחותין שבהן, פשט, ר' שמעון האלט אז אוודאי איז דא א חילוק צווישן א עושר און א ארעמאן, אבער מ'געבט נישט, עד כדי כך פשט יעדער איינער רוקט מען אביסל אראפ א דרגה, מען געבט נישט אן עושר וויפיל ער האלט באמת פון זיך, נאר א עושר קוקט מען אן כאילו ער האט דערלייגט די געלט, און א ארעמאן קוקט מען אן כאילו ער האט נאך ווייניגער ווי ער האט, פשט יעדעם איינעם רוקט מען אראפ א דרגה, און אזוי די מבייש שפארט זיך געלט. אבער על כל פנים, אונזער משנה שטימט נישט זאגט די גמרא מיט קיינעם, נישט מיט ר' מאיר נישט מיט ר' יהודה נאר מיט ר' שמעון, פארוואס? ווייל מני, אי ר' מאיר, אונזער משנה קען זעכער נישט שטימען מיט ר' מאיר, ווייל מתניתין קתני הכל לפי המבייש והמתבייש, ביי אונזער משנה האט געשטאנען אז אלץ ווענדט זיך, ווער איז דער מבייש ווער איז דער מתבייש? און וואס האלט ר' מאיר? ור' מאיר כולהו בהדי הדדי נינהו, ר' מאיר מ'האט דאך געזען האלט אז אלע אידן זענען גלייך, איז די משנה שטימט נישט מיט ר' מאיר, ווייטער ואי ר' יודא, לכאורה מיט ר' יודא קען עס זייער גוט שטימען, ווייל ר' יודא האט דאך געזאגט, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קטנו אז יעדער שאצט מען אפ באזונדער, אבער זאגט די גמרא סתם אזוי, אונזער משנה קען נישט שטימען מיט ר' יודא פארוואס? ווייל מתניתין קתני, מ'וועט זעהן קומענדיגע משנה וואס דאס איז א המשך פון אונזער משנה, דארט שטייט המבייש את הסומא חייב, אז איינער וואס פארשעמט א סומא, א בלינדע, דארף צאלן דמי בושת. ואילו רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט סומא אין לו בושת, איז קען נישט זיין די משנה זאל שטימען מיט רבי יהודה אלא לאו, נאר וואס דען, מוז מען זאגן ר' שמעון היא, אז אונזער משנה גייט כשיטת ר' שמעון, וואס ר' שמעון האלט אויך, אין א געוויסע זין, אין הכל לפי המבייש והמתבייש, נאר וואס, ווי מ'האט געזען רבי שמעון האט געהאלטן אז מ'רוקט יעדעם אראפ א שטאפל. אבער על כל פנים די משנה שטימט נאר מיט רבי שמעון. זאגט די גמרא ניין, אפילו תימא רבי יהודה. קען זיין אוודאי אונזער משנה שטימט מיט רבי יהודה. נאר וואס כי אמר רבי יהודה סומא אין לו בושת למשקל מיניה, אבל למיתבא ליה יהבינן ליה. פשט דאס וואס רבי יהודה זאגט סומא אין לו בושת מיינט אז א בלינדער וואס פארשעמט א צווייטן דארף נישט באצאלן. אבער אז מ'פארשעמט א בלינדער, דא איז אוודאי רבי יהודה מודה אז מ'דארף באצאלן בושת. און במילא איז נישט קיין סתירה מיט אונזער משנה וואס שטייט אין קומענדיגע משנה המבייש את הסומא חייב, ווייל רבי יהודה איז אויך מודה אז המבייש את הסומא חייב, זאגט אבער די גמרא עס קען נישט זיין, פארוואס? ווייל והא מדקתני סיפא, מ'וועט זען אין קומענדיגע משנה שטייט דארט המבייש את הישן חייב, וישן שבייש פטור, אז טאמער מ'פארשעמט איינעם וואס שלאפט דארף מען צאלן דמי בושת, אבער טאמער איינער שלאפט פארשעמט א צווייטן דארף נישט צאלן, יעצט ולא קתני סומא שבייש פטור. מכלל דלא שנא הכא ולא שנא הכא. פשט, די משנה רעדט סיי פון א סומא און סיי פון א ישן. ביי א ישן מאכט די משנה א חילוק צווישן א ישן וואס מ'האט אים פארשעמט און א ישן וואס האט פארשעמט א צווייטן. ביי א סומא מאכט נישט די משנה די חילוק. די משנה זאגט אז המבייש את הסומא חייב, און די משנה זאגט נישט אז סומא שבייש פטור. איז משמע אז די משנה האלט אז סומא שבייש איז טאקע חייב? אז א בלינדע וואס פארשעמט א צווייטן איז חייב? און רבי יהודה זעהט מען קלאר האלט נישט אזוי. איז קען נישט זיין אונזער משנה שטימט מיט רבי יהודה. זאגט טאקע די גמרא אלא מחוורתא מתניתין רבי שמעון היא, מוז מען טאקע זאגן אזוי ווי מען האט פריערט געוואלט זאגן אז אונזער משנה גייט כשיטת רבי שמעון. זאגט יעצט די גמרא, מאן תנא להא דתנו רבנן, ווער איז די תנא פון די קומענדיגע ברייתא? וואסערע ברייתא? ברענגט די גמרא א ברייתא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, נתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול, טאמער איינער האט געוואלט מבייש זיין א קטן, ער האט מבייש געווען א גדול. יעצט, אין די הוה אמינא האלט די גמרא אז קטן מיינט א ארעמאן, און א גדול מיינט אן עושר. זאגט די ברייתא, נותן לגדול דמי בושתו של קטן, דארף מען באצאלן פארן גדול די דמי בושת פון א קטן. פארוואס? ווייל ווי מ'וועט שוין זען בהמשך, אז ווען ס'קומט צו בושת דארף זיין א כוונה, איז דא אז די מענטש'ס כוונה איז געווען צו מבייש זיין א קטן, אפילו טאקע צום סוף האט ער מבייש געווען א גדול, דארף ער נאר צאלן לפי זיין כוונה, פשט ער צאלט פארן גדול, דמי בושתו של קטן. ווייטער זאגט די ברייתא, לבייש את העבד ובייש את בן חורין, טאמער איינער האט געוואלט מבייש זיין א עבד בטעות האט ער מבייש געווען א בן חורין, איז נותן לבן חורין דמי בושתו של עבד, דארף ער צאלן פאר בן חורין די דמי בושת פון אן עבד. יעצט מני, ווער איז די תנא פון די ברייתא לא ר' מאיר, ולא ר' יהודה ולא ר' שמעון? די ברייתא שטימט נישט מיט קיינעם, נישט ר' מאיר נישט ר' יהודה נישט ר' שמעון פארוואס? איז די גמרא מסביר ווייל קא סלקא דעתך קטן קטן בנכסים וגדול גדול בנכסים ווייל לכאורה קטן מיינט א ארעמאן און גדול מיינט א עושר איז אויב אזוי אי רבי מאיר לויט רבי מאיר קען דאך עס נישט שטימען ווייל האמר כולהו בהדי הדדי נינהו רבי מאיר האלט אז אלע אידן זענען גלייך און דא שטייט אין די ברייתא קלאר נישט אזוי דא שטייט אין די ברייתא אז נתכוון לבייש את הגדול בייש את הקטן ובייש את הגדול נותן לגדול דמי בושתו של קטן זעהט מען אז דא א חילוק צווישן א עושר און א ארעמאן, רבי מאיר האלט נישט אזוי, און די ברייתא קען נישט שטימען מיט רבי מאיר, ווייטער ואי רבי יהודה, וועסטו וועלן זאגן שטימט מיט רבי יהודה, שטימט אויך נישט, פארוואס? ווייל האמר, מ'עט אויך זעהן בהמשך אין די משנה אז רבי יהודה האלט אין לעבדים בושת אז אן עבד האט נישט קיין בושת, און וואס שטייט דא אין די ברייתא, אין די ברייתא איז געשטאנען אז נתכוון לבייש את העבד ובייש את בן חורין, דארף צאלן פארן בן חורין דמי בושתו של עבד, רבי יהודה האלט נישטא דמי בושתו של עבד, די עבד קריגט גארנישט, איז שטימט נישט די ברייתא מיט רבי יהודה אויך נישט, ווייטער ואי ר' שמעון, לויט ר' שמעון שטימט עס אויך נישט פארוואס? ווייל האמר, ר' שמעון האלט דאך אז נתכוון לבייש זה ובייש זה פטור, אז ביי אזא סיטואציע איינער האט געוואלט פארשעמען איינעם, און ער האט פארשעמט בטעות א צווייטן, האלט ר' שמעון סתם אזוי פטור, מאי טעמא פארוואס?

קומט אויס די ברייתא שטימט נישט מיט קיינעם, נישט מיט ר' מאיר נישט מיט ר' יהודה און נישט מיט ר' שמעון, זאגט די גמרא, לעולם, ר' יהודה, קען אוודאי זיין שטימט מיט ר' יהודה, איי האבן מיר א קשיא געפרעגט לויט ר' יהודה האבן דאך געזען ר' יהודה האלט אז אן עבד האט נישט קיין דמי בושת און דא אין די ברייתא משמע יא, זאגט די גמרא וכי קאמר ר' יהודה אין לעבדים בושת למיתבא להו, אבל למישם שיימינן בהו, פשט, זאגט די גמרא אוודאי האלט ר' יהודה אז אן עבד ווערט פארשעמט, און אוודאי די בושה ווערט געלט, נאר וואס, ר' יהודה האלט מען צאלט נישט די געלט פאר א עבד, ווייל פאר א עבד קומט נישט קיין בושת, נישט אז ס'איז נישטא קיין בושת, ס'דא, אבער מ'צאלט נישט. און ממילא שטימט שוין די ברייתא כשיטת רבי יודא ווייל אז דאס איז נאר ווען מ'איז מבייש אן עבד. אבער טאמער מ'האט געוואלט מבייש זיין א עבד, מ'האט מבייש געווען א בן חורין, איז אוודאי א סכום איז דא. ס'דא א סכום וויפיל די דמי בושת פון א עבד איז. פאר א עבד וואלט מען עס נישט געגעבן, דא געבט מען עס פארן בן חורין. ואיבעית אימא נאך א תירוץ זאגט די גמרא אפילו תימא ר' מאיר, ס'קען אויך שטימען מיט ר' מאיר. איי האמיר געזען ר' מאיר זאגט ס'נישט דא קיין חילוק צווישן ארעמאן מיט א עושר, אין די ברייתא זעט מען אז יא, זאגט די גמרא ניין, מי סברת גדול גדול בנכסים וקטן קטן בנכסים לא, גדול גדול ממש וקטן קטן ממש, פשט גדול און קטן מיינט נישט א גדול בנכסים א עושר און קטן קטן בנכסים נאר גדול מיינט א ערוואקסענע מענטש קטן מיינט באמת א קטן א קינד, און אויף דעם זאגט די ברייתא אז ווען מען האט אינזינען געהאט צו מבייש זיין א קינד, מען האט מבייש געווען א עלטערע מענטש, איז דארף מען צאלן די דמי בושת פון א קינד, וואס דאס איז אוודאי ר' מאיר מודה, ר' מאיר איז מודה אז ס'איז דא חילוקים פון מענטשן, אז ס'איז דא מענטשן וואס זענען ערוואקסן, מענטשן זענען קינדער, און קינדער האבן קלענערע בושות ווי ערוואקסענע מענטשן. נאר לגבי געלט האלט ר' מאיר אז יעדער איז גלייך, און ממילא שטימט די ברייתא אויך כשיטת ר' מאיר. איי פרעגט די גמרא וקטן בר בושת הוא? א קטן שפירט דען בושה? א קטן פירט זיך סתם אזוי אויף פול מיט בושות, ווי שפירט א קטן בושה? זאגט די גמרא, אין, יא, כדאמר רב פפא אזוי ווי מיר זעהן בהמשך רב פפא האט געזאגט דמיכלמו ליה ומיכלם ס'דא אמאל א קטן וואס ווען מען פארשעמט אים איז ער גענוג גרויס צו פארשטיין אז ער איז פארשעמט געווארן ווי רש"י זאגט אז אוודאי בשעת מעשה ווערט ער נישט פארשעמט אבער שפעטער ווען מען דערמאנט אים ווערט ער פארשעמט און ממילא הכא נמי קען מען אויך זאגן דא דמיכלמו ליה ומיכלם אז ס'רעדט זיך ביי א קטן וואס איז גענוג גרויס צו פארשטיין אז ער איז פארשעמט געווארן איז אוודאי דא אזא זאך דמי בושת פאר א קטן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המבייש את הערום, איינער וואס פארשעמט א מענטש אן בגדים, אדער המבייש את הסומא, איינער וואס פארשעמט א בלינדער, אדער והמבייש את הישן, איינער וואס פארשעמט איינער וואס שלאפט, איז חייב ביי די אלע ציורים דארף מען צאלן דמי בושת. אבער זאגט די משנה וישן שבייש, איינער וואס שלאפט האט מבייש געווען א צווייטן, פטור, איז ער פטור, פארוואס? ווייל איינער וואס שלאפט, אוודאי אדם מועד לעולם, דארף צאלן אלע הזיקות, חוץ פון בושת. בושת האט מען שוין געזען דארף זיין א כוונה צו מזיק זיין, טאמער ס'נישט דא קיין כוונה, דרך משל איינער שלאפט איז מען פטור פון בושת. זאגט טאקע די משנה נפל מן הגג והזיק ובייש טאמער איינער איז אראפגעפאלן פון א דאך און ער האט מזיק געווען און פארשעמט איינעם איז חייב על הנזק אויף די נזק דארף מען צאלן ווייל אדם מועד לעולם נישט דא א פטור כ'בין אראפגעפאלן פונעם דאך אבער ופטור על הבושת אויף בושת איז מען פטור פארוואס ווייל ס'איז נישט געווען א כוונה צו מזיק זיין א מענטש איז אראפגעפאלן ס'איז געווען אן קיין כוונה עד שמתכוון נאר טאמער ס'דא א כוונה דארט אוודאי דארף מען צאלן בושת. זאגט די הייליגע גמרא תנו רבנן, האט מען געלערנט אין א ברייתא, בישוי ארם, טאמער מען האט מבייש געווען א מענטש אן בגדים, חייב, דארף מען צאלן דמי בושת, ואינו דומה ביישו ערום לביישו לבוש, אבער זאגט די ברייתא, אוודאי איז דא א חילוק צווישן איינעם וואס האט פארשעמט איינעם מיט בגדים, צו איינעם וואס האט פארשעמט א צווייטן אן בגדים, ווייל טאמער יענער האט נישט קיין בגדים, איז ער סתם אזוי אין א מצב פון בושה, די בושה איז נישט אזוי גרויס. און די זעלבע זאך זאגט די ברייתא, ביישו בבית המרחץ, טאמער מען האט פארשעמט איינעם אין א בית מרחץ, איז חייב, ואינו דומה ביישו בבית המרחץ לביישו בשוק. פארשטייט זיך אין א שוק אין די מארק ווען איינער גייט אנגעטון נארמאלערהייט און מ'פארשעמט אים דארט איז די בושה סאך גרעסער זאגט אבער די גמרא אמר מר ביישו ערום חייב פרעגט די גמרא ערום בר בושת הוא א מענטש אנע בגדים איז דען א בר בושת איז ער דאך אין א מצב פון בושה ענפערט די גמרא אמר רב פפא מאי ערום דאתא זיקא כרכינהו למאניה ואתא הוא דלינהו טפי וביישיה פשט דא רעדט זיך איינער געגאנגען אינעם גאס אמאליגע צייטן איז מען געגאנגען אזעלכע לאנגע בגדים, און דער ווינט האט אויפגעהויבן דעם בגד, ס'האט אים געמאכט א ערום, א שטיקל ערום, ס'האט זיך נישט אויפגעהויבן אינגאנצן, אבער שוין געווען א מצב פון בושות, איז דא געגאנגען א צווייטער, ער האט עס מער אויפגעהויבן, דאס דא דארף מען צאלן, אזא סארט ערום רעדט מען, און ביי אזא אופן דארף מען צאלן דמי בושת. איי אויב אזוי פרעגט די גמרא אבער, ביישו בבית המרחץ חייב, בית המרחץ בר בושת הוא. און ווי די מפרשים זענען מסביר אז אנפאנג האט מען געמיינט אז וואס מיינט מבייש געווען א ערום ער איז געגאנגען צו איינעם אנע בגדים וואס שטייט אין גאס אזוי נאקעט און האט אים געשפיגן אין פנים אריין איז אויף דעם געווען א וואונדער פארוואס איז מען חייב האט טאקע די גמרא געענטפערט ס'רעדט זיך איינער וואס די ווינט האט אים אויפגעהויבן די בגד און מ'האט עס מער אויפגעהויבן ביי אזא ציור פארשטיי מיר טאקע אז מ'איז חייב אויף דמי בושת אבער אויב אזוי לכאורה אין בית מרחץ רעדט זיך אויך אזא סארט אופן אז וואס אז דער מענטש איז נישט געווען ערום און א צווייטער האט אים פארשעמט, נאר דער צווייטער האט גורם געווען אז יענער זאל זיין ערום, אזוי ווי די ערשטע דוגמא, די ווינט האט אויפגעהויבן און דא האט מען מער אויפגעהויבן, מען האט געמאכט ער זאל זיין מער ערום, איז דא אויך אין א בית מרחץ וועסטו אויך זאגן אזוי? אז א מענטש איז געשטאנען אין א בית מרחץ און איינער האט אים געמאכט מער ערום, מער אנע בגדים, אין א בית מרחץ איז דאך יעדער אזוי, זאגט טאקע די גמרא אז בית מרחץ מיינט נישט א בית מרחץ נאר אמר רב פפא, שביישו על גב הנהר, אז איינער איז געשטאנען ביים טייך זיך צו וואשן די פיס, ער האט אויפגעהויבן אביסל דעם בגד, א צווייטער געגאנגען און עס אויפגעהויבן נאך מער, אזא סארט בושה רעדט דא די ברייתא און דא אוודאי דארף מען צאלן דמי בושת. זאגט די גמרא יעצט ווייטער בעי רב אבא בר ממל, האט רב אבא בר ממל געפרעגט אן איבעיא ביישו ישן ומת מאי, טאמער איינער האט מבייש געווען א צווייטן ווען יענער איז געשלאפן, אבער יענער איז נישט אויפגעשטאנען פון שלאף, יענער איז געשטארבן, איז וואס די דין? דארף מען צאלן דמי בושת פאר זיינע יורשים צו נישט? זאגט די גמרא מאי קמיבעיא ליה וואס איז דא די ספק? ענטפערט די גמרא אמר רב זביד הכי קמיבעיא ליה די ספק איז אזוי פון איין זייט קען מען זאגן משום כיסופא הוא והא מית ליה ולית ליה כיסופא פשט פון איין זייט קען מען זאגן אז פארוואס צאלט מען פאר א מענטש דמי בושת? פאר די בושה ער שעמט זיך די פנים ווערט אים ווייס די פנים ווערט אים רויט פאר דעם דארף מען באצאלן דא דער מענטש האט קיינמאל נישט געזען זיין בושה ער קיינמאל נישט אויפגעשטאנען פון שלאף איז אפשר דא איז מען פטור או דלמא אפשר ניין משום זילותא הוא והא אוזליה קען זיין מען דארף צאלן דמי בושת ווייל האסט מזלזל געווען אין יענעם, נו, דא האט ער מזלזל געווען אין יענעם, איז דארף ער צאלן דמי בושת פאר די יורשים, איז תא שמע, וויל די גמרא א ראיה ברענגען פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא ר' מאיר אומר, חירש וקטן יש להם בושת, שוטה אין לו בושת, א חירש און קטן איז שייך זיי צו מבזה זיין, א שוטה נישט, איז אזוי, אי אמרת בשלמא משום זילותא, היינו דקתני קטן, גאנץ גוט אויב דו זאגסט אז בושת איז א ענין ווייל דו האסט מזלזל געווען אין יענעם, איז שוין, א קטן אוודאי איז שייך צו מזלזל זיין אפילו ער ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך, ער שפירט נישט קיין בושה, אבער איינער איז מזלזל אין יענעם דארף מען צאלן. אבער אלא אי אמרת משום כיסופא, טאמער דו זאגסט א ענין פון בושה אז די פנים ווערט ווייס מיט רויט, איז קטן בר בושת הוא, איז דען שייך אזא זאך ביי א קטן? אוודאי נישט, איז לכאורה מוכח פון דעם אז די ענין פון בושות איז א ענין פון זילותא, איז אויב אזוי ביי א מת איז אוודאי שייך בושות. פרעגט אבער די גמרא אלא מאי משום זילותא, אויב אזוי אפילו שוטה נמי, פשט טאמער די נקודה פון בושות איז ווייל האסט מזלזל געווען אין יענעם, איז אויב אזוי ביי שוטה זאל מען אויך זיין מחיוב, ווייל אפילו די שוטה שפירט נישט קיין בושה למעשה האט מען מזלזל געווען אין אים, ענטפערט די גמרא ניין אמרי שוטה אין לך בושת גדולה מזו, דער שוטה איז אין א מצב פון בושה מ'קען נישט מאכן מער בושות ווי ער איז מ'קען נישט מער מזלזל זיין אין אים ווייל ער איז מזולזל ועומד, און פאר דעם ביי א שוטה איז מען פטור. אבער על כל פנים זאגט די גמרא מכל מקום ניפשוט מינה דמשום זילותא הוא, דאי משום כיסופא קטן בר כיסופא הוא. פשט לכאורה אויב אזוי האט מען פושט געווען דעם ספק אז ס'איז א ענין פון זלזול ווייל אז נישט פארוואס איז מען מחיוב ביי א קטן אז מען זעט מען איז מחיוב ביי א קטן איז לכאורה א ראיה איז ווייל ס'איז א ענין פון זלזול אויב ס'איז א ענין פון זלזול איז די זעלבע זאך ביי א מענטש איז געשטארבן ער איז נישט אויפגעשטאנען פון שלאף איז אוודאי איז מען מחיוב צו צאלן פאר די יורשים זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה קען אוודאי זיין אז די חיוב פון בושת איז נישט אלץ זלזול נאר ס'איז באמת ווייל מען פארשעמט יענעם, יענעמ'ס פנים ווערט ווייס און רויט. איי ווי איז דאס שייך ביי א קטן? זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ וואס מ'האט פריערט געזען כדאמר רב פפא, דמיכלמו ליה ומיכלם הכא נמי דמיכלמו ליה ומיכלם, דא רעדט זיך א ערוואקסענע קטן וואס פארשטייט שוין, וואס שעמט זיך יא, איז אוודאי שייך בושת ביי אזא סארט קטן. רב פפא אמר, רב פפא איז מסביר די צדדי הספק אויף אן אנדערע אופן, זאגט ער הכי קמבעיא ליה משום כיסופא דידיה הוא והא מיית ליה או דילמא משום בושת משפחה. פשט די צדדי הספק איז פון איין זייט קען מען זאגן אז בושת איז ווייל מען האט פארשעמט א מענטש און די צווייטע זייט קען מען זאגן ס'איז ווייל מען האט פארשעמט די משפחה ארום און ארום איז אויב אזוי העט מען פארשטיין וואס די בעיה ביי איינער וואס איז געשטארבן איינער וואס איז געשטארבן ער אליין האט נישט געשפירט קיין בושה אבער די משפחה האט עס געשפירט. איז דאס איז די בעיה צו מען דארף צאלן דמי בושת פאר די יורשים צו נישט, איז פרובירט די גמרא פושט זיין די ספק ווייטער פון די זעלבע ברייתא תא שמע, חירש וקטן יש לו בושת שוטה אין לו בושת, אי אמרת בשלמא משום בושת משפחה, היינו דקתני קטן, אלא אי אמרת משום כיסופא דידיה קטן בר בושת הוא, איז דען א קטן א בר בושת, פרעגט די גמרא גראד צוריק אזוי ווי פריערט אלא מאי משום בושת בני משפחה, אפילו שוטה נמי, איז ביי שוטה שעמט זיך אויך די משפחה זאגט די גמרא ניין שוטה אין לך בושת גדולה מזו, מען קען אים נישט מער פארשעמען, אבער על כל פנים מכל מקום ניפשוט מינה דמשום בושת משפחה, דאי משום כיסופא קטן בר כיסופא הוא, זאגט די גמרא ניין אמר רב פפא אין, דמיכלמו ליה ומיכלם, דא רעדט זיך פון א קטן וואס מען קען יא פארשעמען, ברענגט די גמרא א ראיה אז ס'איז טאקע דא אזא מצב, ס'איז דא אזא מצב אז א קטן איז שוין גענוג גרויס צו פארשטיין אז ער איז פארשעמט, והתניא אז מען לערנט א ברייתא רבי אומר, חירש יש לו בושת, שוטה אין לו בושת, קטן, פעמים יש לו פעמים אין לו, וואס טייטש פעמים יש לו פעמים אין לו? הא דמיכלמו ליה ומיכלם, הא דמיכלמו ליה ולא מיכלם, ס'דא אמאל א קטן וואס איז צו קליין צו פארשטיין אז ער איז פארשעמט, ס'דא אמאל א קטן וואס איז שוין ערוואקסן וואס פארשטייט שוין אז ער איז פארשעמט. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה המבייש את הסומא, אז איינער פארשעמט א בלינדער דארף צאלן בושת, און ווי מ'האט פריערט מדייק געווען, פון דעם אז די משנה האט מחלק געווען ביי ישן צווישן איינער וואס איז מבייש א ישן און א ישן וואס איז מבייש א צווייטן און די משנה האט נישט מחלק געווען ביי א סומא, זעהן מיר אויך אז די משנה האלט אז א סומא וואס האט מבייש געווען א צווייטן דארף אויך צאלן בושת, און ממילא זאגט די גמרא מתניתין דלא כרבי יהודה, אונזער משנה גייט נישט כשיטת רבי יהודה דתניא, ווייל מיר האבן געלערנט רבי יהודה אומר סומא אין לו בושת, אז א סומא וואס פארשעמט א צווייטן צאלט נישט בושת, וכן היה רבי יהודה פוטר מחייבי גלות און מחייבי מלקות און מחייבי מיתות בית דין, רבי יהודה האט אויך געפטר'ט א סומא סיי פון חייבי גלות טאמער א סומא הרג'ט א צווייטן בשוגג גייט ער נישט אין גלות, און די זעלבע זאך טאמער איז עובר א לאו קריגט ער נישט קיין מלקות, און די זעלבע זאך טאמער איז עובר אויף מיתות בית דין קריגט ער נישט קיין מיתות בית דין, איז די גמרא מסביר יעדע זאך באזונדער קודם כל אויף די ערשטע זאך אז ער קריגט נישט קיין בושת מאי טעמא דרבי יהודה זאגט די גמרא גמר עינך עינך מעדים זוממין, ער לערנט ארויס א גזירה שוה עינך עינך פון עדים זוממין, ווי רש"י זאגט ביי ביידע שטייט ולא תחוס עינך, אז וואס אז מה התם סומין לא, אף אזוי ווי ביי עדים זוממין איז נישט שייך ביי א סומא, א סומא קען דאך נישט זיין קיין עד, ער האט גארנישט געזען, אז ער האט גארנישט געזען קען ער נישט זיין קיין עד, איז אף הכא סומין לא, די זעלבע זאך ביי בושת, איז נישט דא די דין בושת ביי א סומא, פשט א סומא וואס פארשעמט א צווייטן דארף נישט צאלן בושת, יעצט ווי ווייסט מען חייבי גליות אז א סומא וואס האט געהארגעט איינעם בשוגג גייט נישט אין גלות, דתניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא שטייט אין פסוק בלא ראות, די פסוק זאגט אז ווען די רוצח בשוגג הרגעט א צווייטן בלא ראות און ער האט נישט געזען, איז דארף ער גיין אין גלות, איז דרשנ'ט רבי יהודה פרט לסומא דברי רבי יהודה, אז דווקא איינער וואס נארמאל זעט ער און יעצט האט ער נישט געזען, ער גייט אין גלות, אבער איינער וואס קען קיינמאל נישט זען, א סומא, ער גייט נישט אין גלות, רבי מאיר אומר, רבי מאיר זאגט פארקערט לרבות את הסומא, אז פארקערט גאר א סומא גייט יא אין גלות, איז וואס די מחלוקה, וואס איז די יסוד המחלוקת? מאי טעמא דרבי יהודה, זאגט די גמרא ווייל אמר לך, רבי יהודה זאגט, ואשר יבא את רעהו ביער לחטוב עצים ווי אזוי שטייט אנפאנג פסוק, איז ואפילו סומא, פשט, ווען ס'שטייט נאר ואשר יבא את רעהו ביער לחטוב עצים וואלט איך געזאגט אפילו א סומא גייט אויך אין גלות פארוואס ווייל א סומא קען אריין גיין אין א וואלד האקן האלץ, איז וואלט איך געזאגט אז די פרשה איז שייך ביי א סומא, איז כתב רחמנא שטייט שפעטער בלא ראות למעוטי, די בלא ראות איז א מיעוט אז א סומא נישט א סומא גייט נישט אין גלות. ווייטער ור' מאיר. פארוואס האלט ר' מאיר אז א סומא גייט יא אין גלות ווייל כתב רחמנא בלא ראות למעוטי. אבער ר' מאיר האלט ס'דא נאך א מיעוט וכתב רחמנא בבלי דעת למעוטי שטייט בבלי דעת איז אויך א מיעוט אויף א סומא ווייל דווקא א מענטש וואס נארמאל האט דעת ער ווייסט ווי די נרצח שטייט ער גייט אין גלות אבער אזא סומא וואס האט קיינמאל נישט קיין דעת ער ווייסט קיינמאל נישט ווי קיינער שטייט ער גייט נישט אין גלות קומט אויס לויט ר' מאיר איז דא דא צוויי מיעוטים און ווען ס'דא צוויי מיעוטים איז דא א כלל הוי מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות אז ווען ס'דא צוויי מיעוטים זאגט מען אז די צווייטע איז גאר א ריבוי ס'איז נישט קיין מיעוט און פון דעם האלט ר' מאיר אז א סומא גייט יא אין גלות ווייטער ור' יהודה ר' יהודה וואס ענטפערט ער צו ר' מאיר ר' מאיר זאגט דאך ריכטיג ס'דא צוויי מיעוטים דא זאגט די גמרא ר' יהודה ניצט די בבלי דעת אויף א צווייטע לימוד ההוא בבלי דעת פרט למתכוין הוא דאתא בבלי דעת קומט ממעט זיין א מתכוין אז ווען איינער האט געהאט א כוונה צו הרג'ענען איין מענטש געהארגעט א צווייטן אדער האט אינזינען געהאט צו הרג'ענען א אקס און געהארגעט א מענטש אזעלכע סארט ציורים אזא סארט מענטש גייט נישט אין גלות דאס איז רבי יהודה ממעט פון בבלי דעת איז על כל פנים האמיר אויך א מקור לויט רבי יהודה פארוואס א סומא גייט נישט אין גלות ווייטער חייבי מיתות בית דין ווי ווייסט רבי יהודה אז חייבי מיתות בית דין איז אויך נישט דא ביי א סומא איז אתיא רוצח רוצח מחייבי גלות, פשט ביי הורג בשוגג ביי רוצח בשוגג, האט מען דאך געזען האלט רבי יהודה אז די סומא גייט נישט אין גלות, איז ביי רוצח במזיד שטייט דארט אויך די ווארט רוצח, איז לערנט מען אויס א גזירה שווה אז אזוי ווי ער גייט נישט אין גלות ווען ער הרג'ט בשוגג איז ער אויך נישט חייב מיתה ווען ער הרג'ט במזיד, איז דא זעהן מיר א פטור פון אלע חייבי מיתות בית דין. ווייטער חייבי מלקות, ווי ווייסט מען אז די סומא איז אויך פטור פון מלקות ווייל אתיא רשע רשע מחייבי מיתות בית דין, ביי די פרשה פון רוצח במזיד שטייט רשע, ביי די פרשה פון מלקות שטייט אויך ואם בן הכות הרשע, נעמט מען אויך ארויס א גזירה שווה אז דער סומא איז פטור פון מלקות. זאגט די גמרא תניא אידך, מ'האט געלערנט אן אנדערע ברייתא רבי יהודה אומר, סומא אין לו בושת, חוץ פון דעם וואס די סומא דארף נישט צאלן בושת, וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל דינין שבתורה, האלט רבי יהודה אז א סומא איז פטור פון אלע דיני ממונות, פשט נישטא אזא זאך אז א סומא זאל זיין א תובע אדער א נתבע אין בית דין, ביי אים איז נישטא קיין דיני ממונות, מאי טעמא דרבי יהודה, אמר קרא זאגט די גמרא שטייט אין פסוק ושפטו העדה בין המכה בין גואל הדם, על המשפטים האלה וואס די פסוק רעדט דארט ווי די רוצח טענה'ט ס'איז געווען א שוגג די גואל הדם טענה'ט אז די רוצח איז געווען א מזיד איז דארף בית דין משפט'ן ווער איז גערעכט איז דרשנ'ט רבי יהודה כל שישנו במכה בגואל הדם ישנו במשפטים אז יא דער וואס איז שייך צו זיין א רוצח במזיד א רוצח בשוגג ביי אים איז דא משפטים אבער כל שאינו במכה בגואל הדם א סומא וואס מ'האט געזען איז ארויס פון די פרשה פון מכה פון גואל הדם ער איז נישט חייב נישט מיתה און נישט גלות איז ביי אים איז אינו במשפטים, איז ער אינגאנצן נישט אין קיין משפטים פשט ביי אים איז אויך נישט דא קיין דיני ממונות. זאגט די גמרא תניא אידך אין נאך א ברייתא רבי יהודה אומר סומא אין לו בושת וכן רבי יהודה פוטרו מכל מצוות האמורות בתורה, רבי יהודה האלט אז א סומא איז פטור פון אלע מצוות, וואס איז די מקור, אמר רב שישא בריה דרב אידי מאי טעמא דרבי יהודה, ווייל אמר קרא שטייט אין פסוק וזאת המצוה החוקים והמשפטים, דרשנ'ט רבי יהודה כל שישנו במשפטים, ווער ס'איז דא ביי אים דיני ממונות איז ישנו במצוות וחוקים, ער האט די אנדערע מצוות אבער כל שאינו במשפטים, איינער וואס איז נישט שייך ביי אים דיני ממונות, ווי מ'האט געזען רבי יהודה האלט